בעזרת השם יתברך, מסכת נדרים, דף לה, מ'הייבט אן דף לה עמוד א', ניין שורות פון אויבן, בעא מיניה רבא מרב נחמן, זאגט די הייליגע גמרא בעא מיניה רבא מרב נחמן, האט רבא אן איבעיא געפרעגט פון ר' נחמן, יש מעילה בקונמות או לא? און ווי די ר"ן איז מסביר, די שאלה איז לגבי א קרבן אשם, ווייל די דין איז דאך אז ווען איינער איז מועל בהקדש בשוגג דארף ער ברענגען א קרבן אשם, איז וואס טוט זיך ביי קונם, טאמער א מענטש זאגט קונם אויף עפעס א חפץ, ער אסר'ט דער חפץ אויף דער גאנצער וועלט, קונם איז דאך א לשון קרבן, פשט ער אסר'ט עס אזוי ווי א קרבן, און וואס געשעהן טאמער איינער פאלגט נישט דער קונם, ער איז נהנה פון דער חפץ, דארף ער יעצט ברענגען א קרבן אשם, אזוי ווי יעדער וואס איז מועל בהקדש צו נישט? אמר ליה, ענפערט ר' נחמן צו רבא תניתוה, מען קען א ראיה ברענגען פון אונזער משנה, וואס האבן מיר געזעהן ביי אונזער משנה? ביי אונזער משנה האבן מיר געזעהן, המודר הנאה מחבירו, האבן מיר געזעהן שוקל לו את שקלו, פורע את חובו, מחזיר לו את אבידתו, אבער די משנה האט געזאגט מקום שנוטלין עליה שכר, אז טאמער ראובן האט מדיר געווען שמעון מהנאה, און שפעטער האט ער מחזיר געווען די אבידה פון שמעון, און ס'איז א פלאץ ס'איז א היכי תמצא וואס מ'דארף באצאלן, וואס שמעון דארף באצאלן פאר ראובן געלט אויף דעם וואס ער האט מחזיר געווען די אבידה, און אזוי ווי מ'האט שוין גערעדט, ס'רעדט זיך ביי א ציור וואס ראובן האט געהאט ארבעט, איז נתבטל געווארן ממלאכה ממילא קומט אים געלט, און ראובן איז מוותר אויף די געלט, פשט שמעון האט דא געלט וואס ער טאר נישט הנאה האבן פון דעם ווייל ער טאר דאך נישט הנאה האבן פון ראובן, איז וואס האט די משנה געזאגט וואס זאל שמעון יעצט טון מיט די געלט? תיפול הנאה להקדש, ער זאל עס געבן פאר הקדש, און ממילא זאגט ר' נחמן מען קען א ראיה ברענגען פון דעם, מקום שנוטלין עליה שכר תיפול הנאה להקדש למימרא כי הקדש, מה הקדש יש בו מעילה, אף קונמות יש בהן מעילה, און ווי די ר"ן איז מסביר אזוי, בעצם אין רוב אנדערע משניות ווען ס'איז דא א סארט חפץ און ס'איז דא געלט למשל וואס מ'טאר נישט הנאה האבן פון דעם, איז וואס זאגט די משנה וואס זאל מען טון מיט דעם? מ'זאל עס אריין ווארפן אין ים המלח, אזוי מ'ווארפט עס אריין אין ים המלח קיינער קען נישט צוקומען צו דעם, אזוי האט מען נישט הנאה פון דעם. דא ביי אונזער משנה פלוצלינג געבט די משנה עפעס א אנדערע סארט עצה, מ'זאל עס געבן פאר הקדש, און פארוואס כאפט פונקט די משנה אן די עצה? וויל ר' נחמן א ראיה ברענגען, ווייל די משנה וויל אונז דא מרמז זיין עפעס, אז דאס וואס שטייט אנפאנג משנה, קונמות, די משנה רעדט דאך פון קונמות, קונמות האט אויך א דין פון הקדש, און מען קען ביי דעם מועל בהקדש זיין, טאמער איינער איז נהנה פון קונמות, דארף ער ברענגען א קרבן אשם, דערפאר כאפט אן די משנה די לשון סוף משנה, תיפול הנאה להקדש, אנשטאטס אנכאפן די נארמאלע לשון פון אריינווארפן אין ים המלח. זאגט די גמרא טאקע כתנאי, אז ס'א מחלוקת תנאים צי קונמות האט א דין פון הקדש צו נישט, ווי די מחלוקת תנאים ברענגט די גמרא א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, טאמער איינער זאגט קונם ככר זו הקדש, ער זאגט קונם אויף עפעס א ברויט, אבער אזוי ווי הקדש, פשט, ס'איז דא כל מיני קונמות, ס'דא אמאל קונם, א מענטש מאכט א קונם אויף זיך אליין, אדער מאכט א קונם אויף יענעם, דא רעדט מען ער מאכט א קונם ווי הקדש, פשט, קיינער טאר נישט נהנה זיין פון די חפץ, איז די דין איז, זאגט די ברייתא, ואכלה, טאמער ער האט עס געגעסן, בין הוא בין חבירו, טאמער זיין חבר האט עס געגעסן איז נישט קיין חילוק ווער ס'האט עס נאר געגעסן, מעל האט מועל געווען בהקדש דארף ברענגען א קרבן אשם, לפיכך פאר דעם זאגט די ברייתא יש לה פדיון היות וואס ס'האט א דין ווי הקדש האט עס ממש א דין ווי הקדש און מען קען עס אויך פודה זיין, טאמער מען וועט עס פודה זיין אויף געלט למשל, עט אריבער גיין די קונם אויף די געלט און מען וועט מעגן עסן די ברויט, אבער זאגט די ברייתא וואס איז טאמער א מענטש זאגט נישט קונם כיכר זה הקדש, נאר ער זאגט כיכר זה עלי להקדש, ער אסר'ט עס נאר אויף זיך אליין, דעמאלטס ואכלה טאמער ער עסט עס הוא מעל, ער דארף ברענגען א אשם, אבער חברו לא מעל, זיין חבר נישט, ווייל דער איסור איז דאך נישט אויף זיין חבר, לפיכך, פאר דעם זאגט די ברייתא, אין לה פדיון, האטס נישט קיין דין פדיון, ווייל דא איז עס נישט ממש ווי הקדש, דא האט ער דאך נישט גע'אסר'ט די ברויט אויף יעדעם נאר אויף זיך אליין, ממילא דער דין פדיון איז דא נישט דא, דרך אגב, אפילו דארט וואו ס'איז יא דא א פדיון, אוודאי די ברויט איז נישט ממש הקדש, נאר עס האט א דין ווי הקדש, טאמער מען אסר'ט עס אויף יעדעם, טאמער מען אסר'ט עס אויף זיך אליין, האט עס נישט אינגאנצן א דין ווי הקדש, און מען קען עס נישט פודה זיין, דברי ר' מאיר, אזוי זאגט ר' מאיר, וחכמים אומרים, חכמים קריגן זיך, און זאגן בין כך ובין כך לא מעל, לפי שאין מעילה בקונמות, חכמים האלטן נישט דא מעילה ביי קונמות, איז זעהן מיר אז ס'איז א מחלוקת תנאים, צו ס'איז דא מעילה ביי קונמות צו נישט, זאגט די גמרא ווייטער, אמר ליה ר' אחא בריה דרב אויא לרב אשי, כיכרי עליך ונתנה לו במתנה, מי מעל? פשט אזוי, די גאנצע שאלה דא פון ר' אחא בריה דרב אויא איז על הצד אז יש מעילה בקונמות, אז ביי קונמות איז שייך מעילה, און די שאלה איז ביי מעילה ביי הקדש, ווען איז מען מועל ביי הקדש, האט מען געזען, אדער ווען מ'האט הנאה, פון א חפץ של הקדש, אדער ווען מען נעמט עפעס ארויס פון די רשות פון הקדש מען מאכט א קנין אין דעם, האט מען מועל געווען בהקדש, איז לכאורה ביי קונמות איז אויך אזוי טאמער יש מעילה בקונמות, איז ביי קונמות איז אויך אזוי, ממילא פרעגט רב אחא בריה דרב אויא, וואס געשענט טאמער ראובן האט א ברויט, און ראובן אסר'ט די ברויט אויף שמעון, יעצט נאכדעם וואס ער אסר'ט די ברויט אויף שמעון מיט א קונם, געט ער די ברויט צו שמעון, ער געט אים עס במתנה, איז פשט אז ס'איז אריין יעצט אין שמעון'ס רשות, איז לכאורה ביי הקדש, ברגע וואס דאס וואלט געשען וואלט דאך שמעון עובר געווען, וואלט מועל געווען בהקדש, ווייל ער האט עובר געווען דא אויפן קונם מיט דעם וואס איז אריין אין זיין רשות, אבער דא פרעגט רב אחא בריה דרב אויא צו רב אשי, לאמיר זאגן טאקע מען האט מועל געווען, אבער ווער האט מועל געווען? וועם ווילסטו דא אריינפאקן? למעול נותן, ווילסטו זאגן אז ראובן האט מועל געווען, ווייל ראובן האט גע'אסר'ט די ברויט אויף שמעון, און יעצט האט ער עס געגעבן פאר שמעון במתנה, איז דו האסט מועל געווען האסט עס נישט געטארט געבן, זאגט די גמרא דאס קען נישט זיין, ווייל הא לא אסירא עליה, ער האט דאך עס נישט גע'אסר'ט אויף זיך, דער ברויט איז נישט געווען אסור אויף ראובן, ס'איז געווען אסור אויף שמעון, און אז דער ברויט איז נישט געווען אסור אויף ראובן, קען מען נישט זאגן אז ראובן האט מועל געווען. דרך אגב, דער ר"ן צייכנט דא צו א קשיא אויף די רמב"ם, אז דא איז דא א ראיה קעגן די רמב"ם, ווייל די רמב"ם זאגט אז טאמער איינער אסר'ט א זאך אויף א צווייטן, און שפעטער געט ער עס פאר יענעם צו עסן, איז דער וואס האט עס געטון, דער וואס האט גע'אסר'ט און געגעבן צו עסן, ער איז דער וואס האט עובר געווען אויפן נדר. איז לויט די רמב ם איז וואס איז די פראבלעם מיט די גמרא וואלט די גמרא אויך דא געקענט זאגן אז ראובן איז דער וואס האט מועל געווען איז א קשיא אויף די רמב ם דא זעהן מיר ס'איז נישט אזוי דא אין די גמרא איז משמע אז טאמער ראובן איז נישט דער וואס איז אסור נאר ראובן איז דער וואס האט געמאכט די נדר איז נישט שייך צו זאגן אז ער איז דער וואס האט מועל געווען נאר וואס דען ווער האט מועל געווען עסטו זאגן שמעון לימעול מקבל יכול דאמר, היתירא בעיתי, איסורא לא בעיתי, שמעון קען זאגן אז א היתר'דיגע ברויט וואלט איך קונה געווען, אבער א איסור'דיגע ברויט נישט, פשט שמעון קען זאגן די גאנצע זאך איז א טעות, ווען איך ווייס אז דער ברויט איז אסור אויף מיר, וואלט איך קיינמאל נישט געוואלט זוכה זיין דעם ברויט, און אז די גאנצע זכי' איז א טעות איז שמעון טאקע נישט זוכה אין די ברויט, איז קענסטו אויך נישט זאגן אז שמעון האט מועל געווען. יעצט, די ר ן צייכנט אויך צו אז למעשה זעט מען בהקדש אז אפילו איינער איז מוציא עפעס פון רשות פון הקדש בטעות צו בשוגג הייסט עס נאך אלץ ער האט מועל געווען איז דא פארוואס זאגט מען נישט די זעלבע זאך ביי שמעון אז אפילו עס איז געשען בטעות האט שמעון מועל געווען זאגט די ר ן ווייל ס'איז א גרויסע חילוק ביי הקדש ווען איינער נעמט עפעס ארויס פון רשות פון הקדש איז פשט ער האט עפעס געטוהן ער האט עס ארויסגענומען פון רשות פון הקדש דא שמעון האט גארנישט געטוהן ראובן איז דער וואס האט געטוהן ראובן האט עס געגעבן פאר שמעון שמעון האט סך הכל גענומען איז ווייטער דא קען מען אויך נישט מחייב זיין שמעון, ווען שמעון וואלט געוואלט זוכה זיין אין דעם מילא, אבער אז שמעון האט נישט געוואלט זוכה זיין אין דעם, איז פשט ער האט טאקע נישט זוכה געווען, נאר וואס דען ווילסטו זאגן ער האט עס ארויסגענומען פון רשות למעשה, ער האט דאס אויך נישט געטון, איז וועם ביסטו מחייב דא, ווער האט דא מועל געווען, אמר ליה, ענטפערט רב אשי, מקבל מעל לכשיוציא, שמעון עט מועל זיין אבער נישט יעצט. נישט ווען ער האט געקריגן די ברויט פון ראובן, יעצט האט ער נאך גארנישט געטון טאקע, ווען ער גייט עסן די ברויט, אדער ער גייט טון עפעס מיט די ברויט, ער וועט זיך באנוצן מיט די ברויט, דעמאלטס וועט ער מועל זיין, שכל המוציא מעות הקדש לחולין, כסבור שחולין הוא, ווייל איינער וואס איז מוציא מעות הקדש לחולין אפילו ער מיינט אז ס'איז חולין'דיג אפילו ס'איז געווען בטעות, מועל איז ער מועל און דא אויך, אף זה מועל, דא אויך וועט שמעון מועל זיין, אבער נאר לכשיוציא, נאר ווען ער וועט עפעס טון, נאר נאכדעם וואס ער וועט עס עסן אדער ער וועט עס געבן פאר א צווייטן דעמאלטס וועט ער מועל זיין, אבער ווי לאנג ס'ליגט סתם ביי אים האט ער טאקע נישט מועל געווען ווייל ער האט גארנישט געטון, ראובן איז דער וואס האט געטון, און ראובן האט מען געשמועסט, אהה קען מען אויך נישט זאגן אז ער האט מועל געווען, ווייל ראובן איז דאך נישט באיסור, און מילא ווי לאנג שמעון טוט גארנישט האט קיינער נישט מועל געווען. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, איז אזוי די משנה דא איז א המשך פון די פריערדיגע משנה מען רעדט דא ווייטער פון ראובן און שמעון ראובן האט מדיר געווען שמעון בהנאה שמעון טאר נישט הנאה האבן פון ראובן פון דעסטוועגן וועלן מיר זעהן דא אין די משנה כל מיני זאכן וואס ראובן מעג יא טון פאר שמעון און ס'הייסט נישט אז שמעון האט נהנה געווען פון ראובן זאגט די משנה ותורם את תרומתו ומעשרותיו לדעתו ראובן מעג תורם זיין שמעון'ס תרומה און מעשרות לדעתו מיר זעהן אין גמרא פונקט וואס דאס מיינט, ווייטער זאגט די משנה, ומקריב עליו, טאמער ראובן איז א כהן, און שמעון דארף ברענגען כל מיני קרבנות, מעג עס ראובן מקריב זיין, זאגט די משנה ער מעג מקריב זיין, קיני זבין, קיני זבות, קיני יולדות, א זב, א זבה אדער א יולדת, דארפן ברענגען קרבנות, קנים, דאס איז פייגלעך, איידער זיי ברענגען נישט די קרבנות, איז טארן זיי נישט עסן קיין קדשים, זיי טארן נישט אריינגיין אין בית המקדש ווערן גערופן מחוסרי כפרה, איז ראובן דער כהן מעג מקריב זיין די אלע קרבנות, וחטאות ואשמות, מ'וועט זעהן די גמרא אויך פונקט וועלכע חטאות וועלכע אשמות מען רעדט דא, ווייטער זאגט די משנה, ומלמדו, ראובן מעג אויסלערנען פאר שמעון, מדרש, הלכות ואגדות, מדרש דאס איז דרשות וואס מען דרשנ'ט פון פסוקים, אזוי ווי ספרא ספרי, הלכות דאס תורה שבעל פה, אגדות דאס איז דברי חזל, דרבנן'ס, וואס מען האט מסמיך געווען אויף פסוקים, איז דאס אלץ מעג ראובן אויסלערנען פאר שמעון, און ס'הייסט נישט אז שמעון האט דא נהנה געווען פון ראובן, פארוואס? ווייל היות עס איז א מצוה דאס צו לערנען, מצוות לאו ליהנות ניתנו, ממילא הייסט נישט אז שמעון האט הנאה פון ראובן. אבל אבער, לא ילמדנו מקרא, פסוקים פון תנך טאר ראובן נישט אויסלערנען שמעון, מ'וועט זעען אין די גמרא פארוואס, אבל מלמד הוא את בניו ואת בנותיו מקרא, די קינדער פון שמעון מעג ראובן יא אויסלערנען מקרא פסוקים פון תנך, מען וועט אלץ זעען אין די גמרא, זאגט די הייליגע גמרא, איבעיא להו, האבן די בני ישיבה אן איבעיא געפרעגט, הני כהני, די כהנים וואס טוען די עבודה אין בית המקדש און זענען מקריב קרבנות פאר ישראלים, איז וועמענס שליח איז דער כהן וואס איז מקריב די קרבן? שלוחי דידן הוו? אפשר איז ער א שליח פון די ישראל וואס ברענגט דעם קרבן, ער איז אונזער שליח, אדער אפשר ניין, או שלוחי דשמיא, קען זיין א כהן איז נישט קיין שליח פון דער וואס ברענגט די קרבן, ער איז א שלוחי דשמיא, איז א שליח פון הימל, א שליח פון באשעפער, יעצט בעצם דער רן רעדט אויס, אז די גמרא אין יומא און קידושין פרעגט שוין די שאלה, און די גמרא פירט דארט אויס אז רב הונא בריה דרב יהושע זאגט דארט אז ס'מוז זיין אז כהנים זענען שלוחי דשמיא, ווייל טאמער כהנים זענען אונזערע שלוחים, זענען שלוחים פון די מענטש וואס ברענגט די קרבן, איז נישט דא אזא זאך ביי שליחות אז א שליח זאל קענען טון עפעס וואס די משלח קען נישט טון, ממילא קען נישט זיין אז די משלח, די איד וואס ברענגט די קרבן, די ישראל וואס ברענגט די קרבן, קען נישט טון די עבודה, אבער זיין שליח די כהן קען יא. קען נישט זיין אזא זאך, ממילא פירט דארט די גמרא אויס מוז זיין אז כהנים זענען שלוחי דרחמנא שלוחי דשמיא, איז אויב אזוי וואס איז דא די בעיא פון די גמרא? זאגט דער רן אז אין הכי נמי, דארט אין קידושין אין יומא פירט די גמרא אויס אז כהנים זענען שלוחי דשמיא, אבער דאס ווייסט מען נאר מסברא, ווייל ס'דא א כלל ביי שליחות, ממילא מוז זיין מסברא אז כהנים זענען שלוחי דשמיא. דא ווען די גמרא פרעגט די בעיא, וויל די גמרא וויסן צו אפשר קען מען פושט זיין די בעיא פון א משנה פון א ברייתא, פארדעם פרעגט די גמרא דא די בעיא. עכ"פ, פרעגט די גמרא למאי נפקא מינה, ווי קלאפט א נפקא מינה וועמענס שליח די כהן איז? ענטפערט די גמרא, למודר הנאה, טאקע ביי א מודר הנאה, אז ראובן די כהן האט מדיר געווען שמעון בהנאה, שמעון די ישראל טאר נישט הנאה האבן פון ראובן, יעצט ברענגט שמעון א קרבן אין בית המקדש, און די שאלה איז צו ראובן מעג מקריב זיין די קרבן צו נישט. אי אמרת דשלוחי דידן הוו הא מהני ליה ואסור, טאמער דו זאגסט אז די כהן איז די שליח פון דעם ישראל, אז ראובן איז די שליח פון שמעון, און ראובן גייט דא און ער טוט א שליחות פאר שמעון, איז עס אסור, ער טאר נישט, ער טאר דאך נישט מהנה זיין שמעון. אבער אי אמרת שלוחי דשמיא, שרי, טאמער ראובן איז נישט קיין שליח פון שמעון, ער איז א שליח פון באשעפער, שוין, ער מעג טון זיין שליחות כלפי די באשעפער, ער מעג מקריב זיין די קרבן, איז מאי וואס איז טאקע די דין? תא שמע, וויל די גמרא א ראיה ברענגען פון אונזער משנה דתנן, מיר האבן געלערנט ביי אונזער משנה, מקריב עליו קיני זבין וכו', האבן מיר געזען קלאר ביי אונזער משנה אז ראובן דער כהן מעג מקריב זיין קרבנות פאר שמעון דער ישראל, איז אי אמרת שלוחי דידן, קא מהני ליה, טאמער דו זאגסט אז א כהן איז שלוחי דידן, וואלט ראובן נישט געטארט מקריב זיין שמעון'ס קרבנות, איז א ראיה פון אונזער משנה אז א כהן איז שלוחי דשמיא, נישט שלוחי דידן, פרעגט אבער די גמרא, וואסער מין ראיה דאס? ולטעמיך, טאמער ביסט גערעכט אז בעצם מעג א כהן מקריב זיין אלע קרבנות פאר שמעון ווייל א כהן איז שלוחי דשמיא, אויב אזוי ליתני מקריב עליו קרבנות, פשט פארוואס שטייט נישט אזוי אין די משנה אז ראובן קען מקריב זיין אלע מיני קרבנות פאר שמעון, אנשטאטס דעם וואס שטייט אין די משנה אז ראובן קען מקריב זיין קיני זבין קיני זבות קיני יולדות, פארוואס רעכנט פונקט די משנה אויס די קרבנות וואס ראובן קען מקריב זיין, נאר וואס דען זאגט די גמרא אלא, אוודאי איז פונקט פארקערט ווי דו האסט געזאגט, אוודאי איז א ראיה פון אונזער משנה פארקערט, אז כהנים זענען יא שלוחי דידן, און פאר דעם טאקע, סתם אזוי, טאר ראובן נישט מקריב זיין די קרבנות פאר שמעון, ווייל טאמער ראובן וועט מקריב זיין שמעון'ס א קרבן, איז פשט ער טוט דא די שליחות פון שמעון, ער איז מהנה שמעון, און ער טאר נישט, נאר וואס? קיני זבין, קיני זבות, קיני יולדות וואס די משנה רעכנט אויס, דאס מעג ראובן יא מקריב זיין פאר שמעון, פארוואס? ווייל מחוסרי כפרה שאני, מחוסרי כפרה זענען אנדערש, מחוסרי כפרה האבן שוין אויסגערעדט אין די משנה די זב די זבה די יולדת, פארוואס דארפן זיי ברענגען זייער קרבנות? נישט ווייל זיי דארפן א כפרה צו וואס, נאר פאר זיי ברענגען נישט די קרבנות קענען זיי נישט אריין גיין בית המקדש, זיי קענען נישט עסן קדשים, פאר דעם ברענגען זיי קרבנות, איז אזעלכע סארט קרבנות זענען אנדערש, וואס זענען זיי אנדערש? דאמר רבי יוחנן, הכל צריכין דעת, חוץ ממחוסרי כפרה, יעדע קרבן דארף זיין מיט דעת, א מענטש קען נישט סתם אזוי ברענגען פאר א צווייטן א קרבן, יענער דארף מסכים זיין, עס דארף זיין מיט יענעמ'ס דעת, מה שאין כן ביי מחוסרי כפרה איז אנדערש, ביי מחוסרי כפרה מוז נישט זיין די דעת פון די זב פון די זבה פון די יולדת, זיי דארפן בכלל נישט וויסן פון דעם, ווי דער ר"ן איז מסביר, ס'איז אויך דא א סברא דא, ווייל ווען א מענטש טוט א עבירה און ער ברענגט א קרבן לכפרה, מוז זיין זיין דעת דא, אז עס איז נישטא קיין דעת פעלט אין די גאנצע כפרה, מה שאין כן דא ביי די מחוסרי כפרה, א מענטש דארף ברענגען א קרבן כדי אריינצוגיין אין בית המקדש כדי צו עסן קדשים, איז פעלט טאקע נישט אויס דעת, וואס פעלט אויס דעת? איז רבי יוחנן זאגט אז די מחוסרי כפרה דארפן נישט קיין דעת, און ער ברענגט נאך א ראיה אויך, שהרי אדם מביא קרבן על בניו ועל בנותיו הקטנים, שנאמר זאת תורת הזב, בין גדול בין קטן, ביי א זב שטייט זאת תורת הזב, פון תורת נעמט מען ארויס אז נישט נאר א ערוואקסענע זב, נאר אויך א קליינע זב א קטן, דארף אויך ברענגען א קרבן, און נישט נאר ביי זב שטייט תורת, שטייט אויך ביי זבה, שטייט אויך ביי יולדת, שטייט אויך תורת, וואס פון דארט נעמט מען ארויס אז די אלע קרבנות דארפן אויך ברענגען קטנים, איי ווי קען א קטן ברענגען א קרבן, א קטן האט דאך נישט קיין דעת, נאר וואס דען זיין טאטע דארף ברענגען פאר אים א קרבן אפילו אן קיין דעת, און ממילא היות וואס א זב א זבה א יולדת ברענגען קרבנות אפילו אן קיין דעת, איז זיי טאקע זענען אנדערש, זיי ווען דער כהן איז מקריב פאר זיי א קרבן איז דער כהן טאקע נישט זייער שליח, ווייל זיי דארפן טאקע נישט קיין דעת, איז פאר דעם זאגט די משנה דייקא ביי די קרבנות מעג ראובן מקריב זיין פאר שמעון די קרבנות, מה שאין כן ביי א געהעריגע קרבן טאר ראובן נישט מקריב זיין פאר שמעון א פשוט'ע קרבן, פארוואס? ווייל כהנים זענען שלוחי דידן. איי זאגט די ר"ן, אונז האמיר דאך געזען, אונז האמיר פריערט געשמועסט, אז די גמרא אין אנדערע מסכתות זאגט מיט א קלארקייט אז ס'איז נישט אזוי, אז כהנים זענען שלוחי דשמיא, די גמרא זאגט נאך א סברא, און דא פלוצלינג האבן מיר א ראיה אז פארקערט, אז כהנים זענען שלוחי דידן, זאגט דער ר"ן אז אוודאי ס'נישט קיין קלארע ראיה, פארוואס? ווייל ס'איז נאר די די גמרא איז חקל מצדד אזוי צו לערנען דעם פשט אין משנה, אבער קלאר איז דאס נישט, פארוואס? ווייל מ'קען נאך אלץ בעצם זאגן אז כהנים זענען שלוחי דשמיא, איי פארוואס כאפט אן אונזער משנה פונקט קיני זבין, קיני זבות, קיני יולדות? זאגט דער ר"ן ווייל די משנה וויל זאגן א חידוש, אז נישט נאר א כהן מעג מקריב זיין פאר ישראל אלע מיני קרבנות, נישט נאר ראובן קען מקריב זיין פאר שמעון אלע קרבנות, נאר אפילו אזא סארט קרבן פון א מחוסרי כפרה, אפילו אזא סארט קרבן וואס גייט לאזן שמעון יעצט אנהייבן עסן קדשים, שמעון גייט יעצט קענען אנהייבן אריינגיין אין בית המקדש, אפשר דאס זאל הייסן א הנאה, מילא ראובן זאל נישט טארן מקריב זיין אזא סארט קרבן, דערפאר זאגט די משנה ניין, אויך די קרבנות, אויך קיני זבין קיני זבות קיני יולדות, מעג ראובן אויך מקריב זיין פאר שמעון ס'הייסט נישט ער איז אים מהנה על כל פנים ס'איז נישט דא קיין קלארע ראיה פון אונזער משנה. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, נאכדעם וואס אונז האבן דא געזען רבי יוחנן ברענגט א לימוד פון זאת תורת הזב אז תורת מיינט סיי א גדול סיי א קטן און מילא פון דא האבן מיר ארויסגעלערנט אז ס'דארף נישט קיין דעת ווייל א קטן האט נישט קיין דעת, פרעגט די גמרא אלא מעתה לרבי יוחנן זאת תורת היולדת וגומר בין קטנה בין גדולה, פשט ביי יולדת שטייט אויך זאת תורת, דארט העסטו אויך זאגן אז תורת קומט מרבה זיין אפילו א יולדת א קטנה? פרעגט די גמרא קטנה בת לידה היא? קען דען א קטנה האבן א קינד? א קטנה איז דען א בת לידה? והא תני רב ביבי קמיה דרב נחמן, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא שלש נשים משמשות במוך ס'דא דריי סארט פרויען וואס מעגן משמש זיין מיט א מוך מוך דאס איז א ספוג א ספאנדזש וואס די פרוי לייגט אריין כדי ס'זאל קולט זיין די זרע איז נארמאל ביי א געהעריגע פרוי איז דאס א פראבלעם ווייל ס'איז זרע לבטלה אבער ס'דא דריי פרויען וואס מעגן נוצן א מוך ווייל ס'איז א סכנה פאר זיי טראגעדיג צו ווערן און מילא מעגן זיי נוצן די מוך כדי דאס זאל מאכן זיי זאלן נישט טראגעדיג ווערן וועלכע דריי סארט פרויען? קטנה, מעוברת און מניקה די דריי פרויען קטנה, און די ברייתא דארט מסביר פארוואס א קטנה איז א סכנה זי זאל טראגעדיג ווערן, ווייל שמא תתעבר ותמות, ווייל טאמער זי וועט טראגעדיג ווערן און זי וועט האבן א קינד, עט זי זיכער שטארבן, און ממילא מעג זי נוצן א מוך, און וואס זעהן מיר דא, אז טאמער א קטנה האט א קינד, שטארבט זי, איז קענסטו נישט זאגן אז דאס וואס שטייט אין פסוק זאת תורת היולדת, תורת קומט מרבה זיין א קטנה וואס האט א קינד, ווייל א קטנה קען נישט האבן א קינד, א קטנה וואס האט א קינד, שטארבט, יעצט דרך אגב פרעגט די רן אז למעשה די גמרא אין יבמות פירט דארט אויס אז די ברייתא וואס די ברייתא זאגט שמא תתעבר ותמות, וואס פשט שמא תתעבר ותמות אז ס'קען זיין, פשט נישט יעדע קטנה וואס האט א קינד שטארבט, נאר ס'קען זיין זיי שטארבן פארדעם האט מען מתיר געווען די מוך, איז אויב אזוי קומט אויס אז ס'איז יא דא אזא זאך, טאקע מוז זיין מוז נישט זיין ס'איז שכיח, אבער ס'איז דא אזא זאך א קטנה זאל האבן א קינד, איז ווייטער אויב אזוי וואס איז שווער אויף ר' יוחנן, קען מען זאגן אז זאת תורת היולדת מיינט מרבה זיין א קטנה, די קטנה וואס האט א קינד, איז אויף דעם זאגט די רן אז ס'קען נישט זיין אזוי. פארוואס? ווייל די גמרא דארט אין יבמות זאגט אויך אז א קטנה ברגע וואס א קטנה האט א קינד ווערט זי א גדולה, די גמרא דארט רופט עס אן בנים הרי הם כסימנים, דאס אליין איז סימני גדלות, איז אויב אזוי איז שוין ווייטער נישט מעגליך א קטנה זאל האבן א קינד ווייל אפילו אז א קטנה האט א קינד איז זי אויס קטנה, איז קען נישט זיין אז תורת וואס שטייט ביי יולדת קומט מרבה זיין א קטנה, זאגט טאקע די גמרא האי זאת תורת היולדת בין פיקחת בין שוטה, ס'קומט מרבה זיין א אנדערע זאך, אז אפילו א פרוי א שוטה וואס האט נישט קיין דעת דארף מען ברענגען דארף איר מאן ברענגען פאר איר איר קרבנות, ווי ווייסט מען דאס שכן אדם מביא קרבן על אשתו שוטה, ווייל א מאן ברענגט א קרבן פאר זיין פרוי אז זי איז א שוטה אפילו זי איז נישט קיין שוטה, דארף דער מאן ברענגען די קרבנות פון די פרוי, כדברי רבי יהודה, אזוי ווי רבי יהודה זאגט דתניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, רבי יהודה אומר, אדם מביא קרבן עשיר על אשתו, פשט ס'איז דא א קרבן עולה ויורד, עולה ויורד איז טייטש אז א עושר ברענגט א בעסערע סארט קרבן א בהמה, און א ארעמאן, עס ווענדט זיך וואסערע סארט ארעמאן, ס'איז דא א פשוטע ארעמאן ברענגט פייגלעך און א דלי דלות איז גאר א גרויסע ארעמאן, ברענגט א קרבן מנחה. יעצט א פרוי נארמאל, יעדע פרוי איז ארעם ווייל ווי רייך זאל נאר נישט זיין, די פירות פון איר נכסים באלאנגט פארן מאן, איז לכאורה וואלט די דין געווען אז יעדע פרוי וואס איז מחויב צו ברענגען א קרבן עולה ויורד, ברענגט די ביליגסטע סארט. איז דא זאגט רבי יהודה דאס איז נישט אזוי, ווייל אז איר מאן איז רייך, דארף דער מאן ברענגען א טייערע קרבן, און די זעלבע זאך וכל קרבנות שחייבת, אלע קרבנות וואס א פרוי איז מחויב דארף דער מאן ברענגען, שכך כותב לה, ווייל אזוי שרייבט ער דאך אין כתובה, ואחריות דאית ליך עלי מן קדמת דנא, די מאן נעמט זיך אונטער אפצוצאלן אלע איר חובות אפילו פון וואס זי האט פארן חתונה, און מילא די פרוי איז מחויב לאמיר זאגן א קרבן פון פארן חתונה, דארף די מאן דאס אויך צושטעלן. למעשה די רן זאגט דא אביסל א אנדערע גירסא, אבער ביידע גירסאות מיינען די זעלבע, אז די מאן איז מחויב צו ברענגען די קרבנות פונעם פרוי. איז על כל פנים אויב אזוי קומט אויס אז זאת תורת היולדת קען אויך זיין עס קומט מרבה זיין א פרוי א שוטה אפילו זי האט נישט קיין דעת איז דער מאן מחויב צו ברענגען איר קרבן, איז דאס לערנט רבי יוחנן פון די תורת וואס שטייט ביי יולדת, פרעגט אבער די גמרא, מתיב רב שימי בר אבא, פרעגט רב שימי בר אבא א קשיא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא טאקע ביי אזא ציור, ראובן איז א כהן, און שמעון איז א ישראל, שמעון ברענגט א קרבן, און ראובן האט געמאכט א נדר אז שמעון טאר נישט הנאה האבן פון אים, זאגט דאך די ברייתא, אם היה כהן יזרוק עליו דם חטאתו ודם אשמו, אז ראובן מעג שפריצן די בלוט פון שמעון'ס חטאת און פון שמעון'ס אשם, יעצט פון וואסער חטאת פון וואסער אשם רעדט מען דא? פשטות רעדט מען פון סתם א חטאת פון סתם א אשם, איז זעהן מיר דא לכאורה קלאר אז כהנים זענען שלוחי דשמיא, ווייל טאמער כהנים וואלטן געווען שלוחי דידן וויאזוי קען א כהן מקריב זיין סתם א חטאת און סתם א אשם פון א ישראל טאמער די ישראל טאר נישט נהנה זיין פון אים? יעצט דרך אגב די ר"ן פרעגט שוין אז פארוואס דארף מען א ברייתא? ביי אונזער משנה שטייט אויך חטאות ואשמות קענסטו פרעגן פון אונזער משנה זאגט די ר"ן ניין ווייל ביי אונזער משנה דאס שטייט חטאות ואשמות איז קלאר אז מען רעדט פון די חטאת און אשם פון א מצורע, וואס א מצורע איז א מכוסה כפירה, פארוואס? ווייל ביי אונזער משנה וואס איז די דוגמאות וואס די משנה ברענגט? זב, זבה, יולדת, וואס נאך איז א מחוסר כיפורים און א מצורע? א מצורע דארף אויך ברענגען א חטאת און אשם, און ממילא איז קלאר אז חטאות ואשמות וואס שטייט ביי אונזער משנה מיינט פון א מצורע, אבער דא אין די ברייתא וואס די ברייתא זאגט סתם חטאתו ואשמו, פארשטייט די גמרא עס מיינט יעדן חטאת יעדע אשם, איז לכאורה האבן מיר דא א ראיה אז כהנים זענען שלוחי דרחמנא, שלוחי דשמיא, זאגט די גמרא ניין, דא אין די ברייתא רעדט זיך אויך חטאת און אשם פון א מצורע, זאגט די גמרא, דם חטאתו של מצורע ודם אשמו של מצורע, דכתיב וואס ביי מצורע שטייט אויכעט, זאת תהיה תורת המצורע וואס מען דרשנ'ט פון תורת בין גדול ובין קטן, אז ביי א קטן איז מען אויך מחויב צו ברענגען פאר אים א חטאת און אשם, פארוואס? ווייל ווי מען האט געשמועסט ביי די אלע מחוסרי כפרה דארף מען נישט קיין דעת, און אז מען דארף נישט קיין דעת, אפילו אז מ'וועט זאגן כהנים זענען שלוחי דידן, דאס איז נאר ביי א קרבן וואס דארף דעת, א קרבן וואס דארף נישט קיין דעת זענען די כהנים זיכער נישט שלוחי דידן, פאר דעם אוודאי מעג ראובן מקריב זיין פאר שמעון אזעלכע סארט קרבנות, אבער קען אוודאי זיין אז ביי געהעריגע קרבנות ווי מען דארף יא דעת זענען כהנים יא שלוחי דידן, און ממילא וועט ראובן נישט טארן מקריב זיין סתם קרבנות פאר שמעון. זאגט די גמרא ווייטער נאך א קשיא, תנן, פון א משנה אין גיטין, שטייט אין די משנה, הכהנים שפיגלו במקדש, א כהן וואס האט מפגל געווען א קרבן אין בית המקדש, מפגל געווען איז טייטש ער האט געמאכט פיגול, פיגול איז טייטש, א כהן וואס האט א מחשבה בשעת ער טוט איינע פון די עבודות מיטן קרבן, טראכט ער ביי זיך אז מען גייט עסן די קרבן, אדער מקטיר זיין די אימורין חוץ לזמנן אדער חוץ למקומן, דאס הייסט לאמיר זאגן א קרבן מעג מען עסן צוויי טאג, דער כהן טראכט מ'וועט עס עסן די דריטע טאג, אדער מקטיר זיין ווי מען טאר נישט, אדער עסן א פלאץ ווי מען טאר נישט, און די דין איז די קרבן איז פיגול און די בעל הבית דארף ברענגען א נייע קרבן איז וואס טוט זיך אבער מיטן כהן די כהן וואס האט מפגל געווען דא א קרבן פשט ס'איז געקומען דא א ישראל ער האט געברענגט א קרבן און די כהן האט עס קאליע געלייגט מיט זיין מחשבה איז די דין איז מזידין חייבין טאמער די כהן האט עס געטון במזיד דארף די כהן באצאלן א נייע קרבן פארן ישראל האט אים מזיק געווען א קרבן אבער הא שוגגין טאמער די כהן האט מפגל געווען בשוגג, ער האט נישט געוואוסט מען טאר נישט האבן די מחשבה בשעת מען טוט די עבודה, פטורין, איז ער פטור פון צו באצאלן פארן בעל הבית א נייע קרבן, אבער פון דעסט וועגן, אלא שפיגולן פיגול, פיגול איז עס, אפילו עס איז געווען בשוגג. און ממילא, פירט די גמרא אויס די קשיא, אי אמרת בשלמא שלוחי דשמיא הוו, גאנץ גוט טאמער כהנים זענען שלוחים פון באשעפער, היינו שפיגולן פיגול, פארשטיי איך פארוואס בשוגג איז די פיגול חל, אבער אלא אי אמרת שלוחי דידן הוו, טאמער דער כהן איז אונזער שליח, א שליח פון דער בעל הקרבן, אויב אזוי אמאי פיגולן פיגול, פארוואס בשוגג איז די פיגול א פיגול, לימא ליה, זאל דער בעל הקרבן דער ישראל קענען זאגן פארן כהן, שליחא שויתיך לתקוני ולא לעוותי, איך האב דיר געמאכט א שליח מתקן צו זיין, נישט מקלקל צו זיין. און ווי דער ר"ן איז מסביר די קשיא אזוי, די קשיא איז נישט פון דער כהן וואס איז מפגל במזיד, פארוואס? ווייל דער חלק קען מען פארשטיין, ס'גייט א ישראל, ער איז ממנה א כהן זאל אים מקריב זיין זיין קרבן, ער שיקט אים א שליח, לאמיר שוין זאגן שלוחי דידן, די כהן איז די שליח פון די ישראל, גייט די כהן, ער נעמט די קרבן, און ער פאלגט נישט זיין שליחות, במזיד, ער זאגט פאר ישראל, כ'האב דיך נישט געפאלגט, כ'האב קאליע געלייגט דיין קרבן, איז דאס קען מען פארשטיין, א מענטש, ס'דא אמאל א שליח, פאלגט נישט די משלח, בדווקא, איז טאקע ביי אזא ציור איז קלאר אז די פיגול איז פיגול און ער דארף באצאלן א נייע קרבן, די שאלה אבער איז ביי א שוגג, שוגג איז פשט דער כהן האט נישט געזאגט דא פארן משלח פארן בעל הקרבן כ'האב דיר נישט געפאלגט כ'האב דיר פארפאקט, ער וויל יא מקיים זיין זיין שליחות, און ממילא ווען דער כהן גייט און ער איז מקריב די קרבן טוט ער עס בשליחות פונעם ישראל, אויב אזוי טאמער דער כהן איז טאקע דער שליח פון די ישראל, זאל די ישראל קענען זאגן פארן כהן, רבי דו ביסט מיין שליח. מיין שליח איז טייטש דו זאלסט טון זאכן וואס איך וויל זאלסט טון, נישט וואס דו ווילסט. איך וויל דו זאלסט מיר מתקן זיין, זאלסט מיר נישט מקלקל זיין. און ממילא זאגט די ישראל פארן כהן, די עבודה וואס דו האסט געטון, דאס ביסט געווען מיין שליח. אבער די מחשבה, די מחשבת פיגול וואס דו האסט געהאט, אויף דעם ביסטו נישט מיין שליח. און אז ביסט נישט מיין שליח, זאל מען זאגן אז די מחשבה איז גארנישט מיט נישט, און די קרבן איז נישט קיין פיגול. נאר וואס דען? מוז מען לכאורה זאגן זאגט די גמרא, אז ס'ארבעט נישט אזוי ווייל דער כהן איז טאקע נישט קיין שליח פונעם ישראל, ער איז א שליח פון באשעפער. זאגט די גמרא ניין, אמרי, האבן די בני ישיבה געענטפערט שאני גבי פיגול, ס'איז נישט קיין ראיה, דאמר קרא, ביי פיגול שטייט אין פסוק לא יחשב לו, מכל מקום לא יחשב לו, פון דא לערנט מען ארויס אז ס'האט אלס מיטן מחשבה פונעם כהן אפילו בשוגג, פשט וואס מ'לערנט ארויס אין די פסוק איז, אז נישט פשט די מחשבת פיגול די מחשבה פונעם כהן איז בשליחות פונעם ישראל, ממילא קען די ישראל זאגן פארן כהן, איך האב דיר נישט געשיקט מקלקל זיין, איך האב דיר געשיקט מתקן זיין. ס'האט נישט מיט דעם. די מחשבת פיגול איז א זאך וואס האט נאר מיטן כהן. ער טוט דאס נישט בכלל בשליחות פונעם ישראל. די קרבן איז ער אוודאי מקריב בשליחות פונעם ישראל, אזוי קען זיין. אבער די מחשבה האט נישט מיט דעם, די מחשבה האט נאר מיטן כהן. און דערפאר אז דער כהן האט די מחשבת פיגל, איז די קרבן פסול אפילו אז ער איז א שליח פונעם ישראל. אבער על כל פנים ווי דער ר"ן זאגט למעשה, האט מען דא נישט פושט געווען דעם ספק, צו כהנים זענען שלוחי דידן צו זענען שלוחי דרחמנא שלוחי דשמיא און מען דארפן טאקע זאגן אזוי ווי מען געפינט אין אנדערע מסכתות מסתברא אז כהנים זענען שלוחי דשמיא.